א גוטן טייערע אידן, ברוכים הבאים צו גיט געלט נומבער פֿערציק מיט ר' חיים עקשטיין, שלום עליכם חיים. עליכם שלום ר' פנחס, wow, פֿערציק איז א נומבער. פֿערציק איז א נומבער, יא. פֿערציק איז א נומבער. ספירת העומר. אה, ספירת העומר איז פֿערציק, מלקות איז ארבעים חסר אחת, יא. דאכט זיך מיר פאריגע וואך האסטו געמענטשענט ארבעים חסר אחת.

אדער גיבט מען זיך איין שאקל און מ'גליטשט זיך אויס, אדער אז מ'ווייסט וואס מ'טוט קען מען מיט איין שאקל מצליח זיין. אה יא, און לאמיר גיין לאמיר פאוקוסן אויף די פאזיטיוו, יא. און דאס טרייסט דיך צו טון מיט די קורסעס. יא. יא, אקעי, סאו. ניין ווייל איך זאג דיר די אמת, איך זע עס כסדר, איך זע איינס פון די חילוקים פון די מענטשן וואס זענען מצליח אין דעם און די מענטשן וואס זענען נישט מצליח אין דעם, איך רעד שוין נאכן לערנען, איז ווי פאזיטיוו איז ער אז ער גייט מצליח זיין. אה באמת? אויב ער ווייסט אז רוב אידן פארלירן און איך גיי אויך פארלירן. דערמאנט מיך פון איך האב געהערט אמאל פאר ראש השנה האט איינער מסביר געווען וויאזוי מענטשן זאגן בראש השנה יכתבון מי יחיה מי ימות, ס'דא מענטשן וואס זאגן דער אייבערשטער שרייבט אן מי יחיה מי ימות, און ס'דא איינער וואס זאגט מי יחיה, געוויסע מענטשן גייען בלייבן לעבן אבער מי ימות איך וועל זיכער שטארבן חס ושלום, אבער בקיצור די פוינט איז א מענטש א מענטש וואס איז פאזיטיוו ער ווייסט ער גייט מצליח זיין יא ס'איז נישט גרינג ביז מ'קומט אריין אין די זאך אבער איינמאל איך בין אינעווייניג כ'לערן מיך עס גוט יענער איז מצליח איך וועל אויך מצליח זיין אזא מענטש האט מער טשענסעס פאר הצלחה ווי איינער וואס קוקט נאר שווארץ באט עניוועי ווי גאט אויף סייד טרעקט לאמיר צוריק פארן צוריק זיך אריין נעמען די עקזיט צוריק אריין אין די הייוועי און אין די הייוועי באגעגנט מען זיך מיט אידן חשובע אידן טייערע אידן וואס הערן אויס די פראגרעם און שיקן דיר אריין שאלות און לאמיר ארויפברענגען איין אזא שאלה יא אז פארוואס זאל עימיצער אפקויפן א סטאק וואס א צווייטער פארקויפט וויבאלד ס'האלט אינמיטן פאלן. סאו, לאמיך זאגן די שאלה אין זיינע ווערטער, בזה הלשון, יעדעס מאל וואס איינער פארקויפט זיינע סטאקס, ווער קויפט עס אפ? דאס מיינט אז איך פאלג נאך די סטאקס און ווען איך שפיר אז ס'לוינט זיך שוין נישט עס צו האלטן, למשל ווייל עס פאלט, האב איך די אפשען פון עס פארקויפן ווען איך וויל נאר, און איך פארקויף עס צוריק, ס'טייטש איך גיי עס יעצט פארקויפן, איז ווער איז דער נאר וואס קויפט יעצט אפ פון מיר א סטאק וואס האלט אינמיטן פאלן? אין אנדערע ווערטער, פארוואס זאל יענער זוכן זיך נעמען א זאך פון וואס איך זוך פטור צו ווערן? איך מיין דאס איז די שאלה. געוואלדיג געוואלדיג. סאו איך וועל איך וועל דיך פרעגן די זעלבע זאך אויף א אנדערע זאך, פארוואס ווען ריעל עסטעיט פאלט גייט זיין גייט זיין איינער א נאר און עס אפקויפן ווען ס'איז אראפגעפאלן? ווען ס'האלט אינמיטן פאלן? ווייל ער האט געדולד, ער קען ווארטן און ער גלייבט אז עווענטשעלי וועט עס צוריק ארויפגיין. אדער ווייל ער האלט אז עווענטשעלי וועט עס צוריק ארויפגיין, אדער האלט ער אז יעצט מיט די פרייז וואס איז יעצט איז איז עס א גוטע פרייז. אקעי. סאו אין יעדע זאך קענסטו פרעגן, קודם אין יעדע זאך אין די וועלט האט א געוויסע פרייז, יעדע זאך האט א פרייז. יא. ס'איז דא א זאך וואס איז הונדערט דאלער, ס'איז דא א זאך וואס איז איין פעני, אבער יעדע זאך האט עפעס א געוויסע פרייז. יא. און ס'איז דא געוויסע זאכן וואס קיינער איז נישט אינטערעסירט אנצוקוקן, אבער ווען ס'פאלט גענוג שטארק וועט עס יענער אראפקויפן, סאו סטאקס איז די זעלבע זאך, נעם א סטאק וואס איז געווען ווערט הונדערט דאלער, פאר וואטעווער ריזען איז עס יעצט ווערט אַכציק דאלער, איז דא מענטשן וואס זיי האבן עס קיינמאל נישט געהאלטן ביים אראפקויפן פאר הונדערט דאלער, באט פאר אַכציק דאלער וואלטן זיי עס יא געקויפט, איז דא מענטשן וואס וועלן עס נאר אראפקויפן ווען עס איז ביי פופציג דאלער. יעצט לאמיר זאגן ער ס'איז נישט זיין ווי זאגסטו די בעסטע אייטעם וואס ער זוכט דא אויס אין געשעפט אין די אין די געשעפט פון סטאקס אבער טאמער איז עס גענוג ביליג לוינט זיך עס אים פאר א מציאה איז עס גענוג גוט. אדער איז עס נישט די בעסטע אייטעם און פאר א מציאה איז עס גענוג גוט אדער איז עס יא די בעסטע אייטעם באט ער וויל נישט איבערצאלן. אה ער האלט פשוט אז ס'איז נישט ביז יעצט איז געווען די פרייז איבערגעטריבן. אדער ווייל ביז יעצט איז עס געווען איבערגעטריבן אדער ווייל ער האלט נישט ביי אינוועסטן מער ווי די סכום געלט אדער וואטעווער די ריזן איז ר' פנחס, לאמיר נאר מסביר זיין א יסודות'דיגע זאך, וואס איך זע זייער אסאך צווישן שאלות פון מענטשן וואס מ'האלט אין איין פרעגן, נישט אלעס קומט מען אן צו ענטפערן, אבער צווישן מענטשן וואס פרעגן שאלות זע איך א זייער א קלארות'דיגע זאך ביי אסאך מענטשן, און איך פארשטיי פארוואס אויך, רוב אידן זענען צוגעוואוינט אז מ'מאכט ביזנעס געשעפטן, ביזנעס דיעלס, אדער ווען מען טרעפט זיך אין שאפינג סענטער און עפעס א שאפינג מאל צוזאמען, אה וואס מאכסטו ר' משה כ'האב דיך פונקט געוואלט טרעפן כ'האב עפעס א גוטע דיעל פאר דיר, אקעי קום צוריק צו מיך אין אפיס, אדער מאכט מען א אפוינטמענט מען קומט אראפ צו די דעם קאסטומער אדער דעם מוכר אין אפיס און מען טרעפט זיך און מען שמועסט דורך דיעלס און מען זיצט מיט לויערס און איך קויף און דו פארקויפסט ניין די פרייז ניין יענע פרייז. ס'איז געוויסע מענטשן דא וואס ביי מערב זייט פון בית מדרש וועט די דיעלס געשען, און כ'וויל נישט רעדן מסתם נישט צווישן אונזערע צוהערערס, זיכער נישט דא מענטשן וואס נישט אום שבת גערעדט געשען דיעלס, אבער ס'איז דא מענטשן וואס מאכן דיעלס פנים אל פנים, מען טרעפט זיך און מען שמועסט דורך אין אידיש אין מאמע לשון, וואס טוט זיך, לאמיר מאכן א דיעל, און מען נעגאושיעט פאר דריי פיר וואכן ביז מען קומט ענדליך צו צו א דיעל, איך צאל נישט פאר דעם הונדערט דאלער, איך צאל נאר אכציג דאלער,

אפאר מענטשן ענדיגן אפאר דיעלס דארט. איך שלאף, וואס טוסטו? אה, יעצט פארשטיי איך די גאנצע זאך. איך מאך דיעלס, דאס הייסט. אוי, וועגן דעם ווייס איך נישט קיין דיעל. אקעי. סאו, סאו, איך פארשטיי פארוואס מענטשן טראכטן אזוי, ווייל זיי האבן קיינמאל נישט געזען א אנדערע וועג פון דיעלן, און דאס איז די וועג וויאזוי. איך קום אריין אין א געשעפט, איך וויל עפעס קויפן, דאס איז די פרייז, און דו זאגסט, ניין, איך וויל נישט צאלן די פרייז, איך וויל צאלן א אנדערע פרייז. אקעי, סאו למעשה. דאס איז אבער נישט די וועג וויאזוי מען קויפט און מען פארקויפט סטאקס. נאר. ס'איז דא א מארקעט פלעיס. נאר וויאזוי דען? ס'איז דא א מארקעט פלעיס. וואס הייסט א מארקעט? א מארק. יא. ס'איז דא א מארק. יא. אמאליגע צייטן איז א מארק געווען. אלע, אלע פויערן פונעם דארף האבן זיך ארויסגעברענגט זייערע סחורה און ארויסגעלייגט אויף טישן. און דער איד איז דורכגעוואקט צווישן די אלע טישן. און ער האט אנגעהויבן צו זען, אה! יענץ וויל איך קויפן. ער האט אנגעהויבן זיך צו טענה'ן מיטן פויער וויפיל ער גייט באצאלן, וויפיל ער, וויפיל ער איז גרייט צו באצאלן פאר עס. דער פויער האט געזאגט, ניין, איך וויל נאר פאר אזויפיל. יא. היינט איז די מארקעט פלעיסעס אביסל אנדערש. ס'איז נישט אויף די וועג, ס'איז מער אלעס עלעקטעראניקלי. דאס מיינט ס'איז דא א דעטעבעיס אויף א קאמפיוטער וואס מען גייט ארויף און דארטן איז דא אלע סחורה פון די וועלט וואס וויל וואס ווילן פארקויפן און אלע מענטשן פון די וועלט וואס ווילן קויפן קומען צו די פלאץ. א בראוקער איז דער וואס ס'ברענגט אלע אינפארמעישן צו דיר אויף זיין סאפטוועיר אדער אויף זיין וועג וויאזוי ער קען עס ברענגען. אבער באמת לאמיר זאגן אז ס'איז דא.

ווייסט וואס לאמיר גיין אנדערש לאמיר יא זאגן ס'איז דא א ביליאן שעירס צו פארקויפן און ס'איז דא א ביליאן שעירס צו קויפן. איך מיין וואס מיינסטו ארויסצוברענגען מיט די משל מיט די נומבער ביליאן ביליאן אז יעדער איינער וואס וויל קויפן האט. איז דא א מארקעט פלעיס וואו ער קומט? וואו ער קען וואו ער קומט און ער קען קויפן. יא יעצט ער פאנגט אבער נישט אן ארומצושפאצירן און פרעגט האלא וויפיל בעטסטו פאר דעם? האלא וויפיל בעטסטו פאר דעם? ס'גייט נישט אזוי ווייל די מארקעט איז היינט סאך סאך מער סאפיסטיקירעד ווי דעם, די מארקעט מיט א קנעפל גייט ער און ער נעמט אלע מיליאן שעירס וואס ס'איז דא צו פארקויפן און ער ארגענייזט עס לויט ווער ס'בעט די ביליגסטע פרייז. ווער איז די ער? ווער ארגענייזט? די סאפטוועיר. אקעי, סאו לאמיר זאגן די מוכר, לאמיר אים רופן מוכר. ניין ניין, די מיליאן מוכרים ווערן געמענעדזשט דורך א דעטעבעיס. אקעי. ס'איז דא מיליאן מוכרים, לאמיר זאגן איז דא איינער ס'ווערט אנגערופן אויף ענגליש א מארקעט מעיקער, באט ס'איז נישט קיין חילוק וויאזוי ער הייסט, ער איז דער וואס ס'זיצט און ער איז מסדר די זאך אז ס'זאל קענען זיין פרעזענטעד פאר די עולם, און ער לייגט ארויס ס'איז דא א מיליאן שעירס דא צו פארקויפן, אלע מיליאן שעירס איז די זעלבע, ס'איז נישט דא קיין שום פוינט וואס ס'איז בעסער שעיר נאמבער טען ווי שעיר נאמבער הונדערט טויזענט. אלעס איז עקזעקטלי די זעלבע, ס'איז א שעיר פון די און די קאמפאני, און יעדע שעיר מיינט אזא חלק אין די קאמפאני, ס'איז אלעס עקזעקטלי די זעלבע, קומט די מארקעט מעיקער און ער ארגענייזט עס לויט די פרייזן, דאס ווערט אנגערופן די עסק. ער ארגענייזט עס דורך די פרייזן? די פרייזן וואס די עולם וויל, סאו די מיליאן שעירס צו פארקויפן, וויפיל דארפן זיי פאר עס? איינער דארף הונדערט און איינער זאגט ניין איך בין גרייט עס צו פארקויפן פאר ניינטי ניין פוינט ניינטי ניין. סאו אלע שעירס זענען די זעלבע נאכאמאל נאר זיי ווערן געפרייזט אנדערש יעדע יעדע מוכר פרייזט זיין שעיר לויט וואס ס'איז אים געפעלט. יא ווי איך האב א שעיר איך קען זאגן איך וויל עס נאר פארקויפן פאר הונדערט און צען איך וויל עס נישט פארקויפן פאר הונדערט. סאו לאמיר זאגן חיים האט א באטל מילך און פנחס האט א באטל מילך חיים איז גרייט צו פארקויפן זיין באטל מילך פאר

און דו וועסט עס פארקויפן אויב ס'איז נישט דא קיינער צווישן מיר און דיר. עס פארקויפן ווען מ'וועט קענען מאכן פון עס טשיז. יא. אקעי. סאו פיין. איך מאך נישט אוועק קיין טשיז, אבער ס'איז נישט, דאס איז נישט קיין באטל מילך. אבער דער עני גאה, ניין איך האב אלע רעכטן צו פרייזן מיין. קענסט פרייזן פאר וויפיל דו ווילסט. אקעי סאו יעצט. יעצט קומט די מארקעט מעיקער און נעמט די אלע מיליאנען שעירס און ער ארגענייזט עס לויט ווער ס'האט די לאועסט עסק. אקעי, די נידריגסטע עסק, אקעי, סאו יעצט ווען, סאו יעצט האבן מיר גענדיגט מיט הלכות מכירה, יעצט גייען מיר אונז גיין צו הלכות קניה, אקעי, יעצט גייען מיר אונז וויזיטן די מיליאן מענטשן וואס ווילן קויפן שעירס, ער קומט אריין אין די מארקעט ער וויל קויפן א שעיר, וויפיל קאסט אים צו קויפן א שעיר? קיינער גייט אים נישט זאגן ס'קאסט צוויי דאלער פופציג די באטל מילך, מ'גייט אים זאגן ס'קאסט א דאלער ניינטי ניין ווייל ס'איז דא איינס עוועילעבל פאר א דאלער ניינטי ניין. און ער זוכט דאך די ביליגסטע. אוודאי זוכט ער די סאמע ביליגסטע. פארוואס פארוואס זאל ער צאלן מער? און נישט נאר דאס, רוב סאפטוועיר ארבעט אפילו וועסטו אריינלייגן אז ביסט גרייט צו צאלן צוויי דאלער פופציג, גייסטו ווערן געפילט, די ארדער גייט ווערן געענדיגט פאר א דאלער ניינטי ניין. ווייל זעט אויס אז דער בראוקער האט נאכנישט געטראפן אין די היסטערי פון זייער ביזנעס איינער וואס האט געוואלט צאלן א צוויי דאלער פופציג ווען מ'קען צאלן א דאלער ניינטי ניין. אהא אקעי סאו נו. סאו קומט אויס אז דער קונה

איך שוין קלאר געווען. יא. ביסט א ספק שוטה לכל ימי חייך. יא, און יעצט בין איך א וודאי חכם ביז מ'וועט געוואר ווערן אנדערש. סאו דו גיי לייגסט אריין די דאלער סעווענטי פייוו מיט דיין גרויס חכמה. יא, אינאיינעם. און און דו וואונדערסט דיך אז קיינער וויל דיר נישט פארקויפן פאר א דאלער סעווענטי פייוו. יא, ס'איז שלעכט. און איך קום אן און איך האב גראד געקויפט. פארוואס האב איך גראד געקויפט און דו האסט נישט געקענט גראד קויפן? דו ווערסט דאך גע'חנפ'עט צו זיי. ווייל איך האב געלייגט א דאלער ניינטי ניין. אהה. איך האב געזאגט איך ווייס אז דאס איז די מארקעט און דאס איז וואס די מארקעט די ביליגסטע פרייז וואס ס'איז דא א פארקויפער אין די מארקעט איז א דאלער ניינטי ניין און וועגן דעם בין איך געווארן גראד געפילט מיין ארדער און דו דארפסט ווארטן ביז ס'וועט אראפקומען מ'וועט פילן אלע מענטשן וואס בעטן וואס באקומען בעסערע פרייזן אלע קונים וואס זענען גרייט צו צאלן מער וועלן קודם באקומען און ווער ס'איז געווען סטיף אז ער וויל נישט באצאלן מער פון א דאלער סעווענטי פייוו

איך בין דער פארקויפער און דו ביסט דער קויפער, לאמיר עס מאכן אזוי. יא. אקעי. איך בעט וואן ניינטי ניין. יא. איך בין די נידריגסטע פרייז וואס ס'איז דא איינער וואס ס'בעט, איך בין די ערשטע אין ליין, צווישן אלע מוכרים. יא. איך בעט וואן ניינטי ניין. דו אלס קונה ביסט גרייט צו בידן וואן סעווענטי פייוו. יא. און דו ביסט די.

ס'קען נישט געשען קיין דיל, ווילאנג איינער פון אונז ביידע גייען זיך ברעכן. אדער גיי איך זאגן יו נאו וואט, לאמיך אראפגיין צו וואן סעווענטי פייוו, אדער דו זאגן יו נאו וואט, איך וועל ארויפגיין צו וואן ניינטי ניין. אדער וועלן מיר זאגן, לעטס מיעט סאמוועיר אין די מידל. וויאזוי טוט מען עס? מ'רעדט דאך נישט צו קיינעם, און איך בין נישט ביי קיין ביזנעס מיטינג. דורכ'ן ארויפגיין אויף די קאמפיוטער. איך גיי ארויף, און צוביסלעך מאך איך וואן ניינטי ניין טויש איך צו וואן ניינטי.

ווילאנג אונז האמיר אויסגעשמועסט צו מען זאל יא אראפגיין צו מען זאל יא ארויפגיין און און זאל איך אראפגיין מיט ארויפגיין מיט פינף סענט ווען דו ביסט אין די מארקעט, איך רעד יעצט פון רוב ליקוויד סטאקס וואס איז דא. וואס מיינט ליקוויד סטאקס? וואס איז דא אסאך קונים און אסאך מוכרים, פון די אלע ביליאנען מענטשן אין די וועלט איז דא אסאך מיליאנען וואס ווילן דאס טרענזעקטן, אין די זעכצן מינוט געשענט אסאך.

האסט אויסגעצויגן אין זעכצן מינוט עפעס וואס שפילט זיך אפ אין סעקונדעס. הונדערט פראצענט. Wow. יא. און און איך קום דיר א גרויסן יישר כח ווייל עס איז זייער זייער קלאר געמאכט. סאו לאמיר צוריק סירקלען פאר א רגע צו די שאלה פארוואס עמיצער זאל קויפן אויף סטאק פון וואס איך וויל פטור ווערן. שטימט, האסט עס אריינגעלייגט אין קאנטעקסט וויאזוי די מארקעט שפילט זיך באמת אויס. יא, ס'איז דא אייביג א קויפער, ס'איז דא אייביג א פארקויפער, און ביי די וועי ס'איז דא א ווארט פון ווארען באפעט איינס פון די גרעסטע אינוועסטערס וואס איז באקאנט אין די וועלט, וואס ער זאגט אז די סטאק מארקעט איז די אנלי פלעיס וואס מענטשן האבן ליב צו קויפן הויעך און פארקויפן נידריג. די איינציגסטע פלאץ ווי מענטשן האבן ליב צו קויפן הויעך און פארקויפן נידריג? וואס איז פשט פון די סטעיטמענט? ווייל מענטשן גייען. בשעת די מארקעט גייט ארויף ארויף ארויף ארויף ארויף, מענטשן פאנגן אן צו פילן אוי איך פארפאס עפעס דא, איך מוז זיך מיטכאפן, סאו עס האלט שוין אינמיטן טיף טיף אינמיטן ארויפגיין, געט ער זיך א דערמאן און ער קויפט. און נאך דעם דרייט זיך עס איבער עס פאנגט אן אראפצופאלן איז פארשטייט פארשטייט מען נישט פארוואס זאל איינער אפילו קויפן ווען עס פאלט אראפ איי דעמאלטס איז די צייט עס צו קויפן ווייל עס איז אראפגעפאלן און דעמאלטס איז די צייט צו פארקויפן ווען עס איז ארויפגעגאנגען סאו איך האף אז אונזערע צוהערערס האבן ליב צו קויפן ווען עס איז אראפגעגאנגען און זיי האבן ליב צו פארקויפן ווען עס איז ארויפגעגאנגען אזוי זאלן זיי זיין די, אבער זיי זענען נישט אין די קעטעגארי וואס ווארען באפעט האט אריינגעלייגט. סאו חברה, זייטס מצליח, זייטס נישט, איך בין איך בין געווען א, די עולם געדענקט איך בין געווען א חכם פריער, איך האב נישט קיין חשק צוריק צו גיין צו די סטעיפ, איך קען באשטיין זאלסט עס פארגעסן, ווייל זעסט דאך וואס דא איז געשען, אבער זייטס יא מצליח, לאמיר אלע מצליח זיין, איז די נומבער צו לאזן שאלות פאר רבי חיים צו אדרעסן אויף די פראגרעם אויף גוט געלט איז ביי טעקסט, יא? דער עולם זאל פליז שיקן די שאלות ביי טעקסט, עיט פאר פייוו פאר וואן עיט פייוו זירא טרי סעווען, אדער ביי אימעיל אויף עסק עט חיים עקסטין דאט קאם, עסק עט סי עיטש עי איי עם אי קעי עס טי אי איי ען דאט קאם. א גרויסן שכוח חיים! מיי פלעזשער, זאלסט האבן אסאך הצלחה. אמן.